אר יו פילינג לאקי? נאו פארטשעס נעסעסערי, וואויד ווער פראהיביטעד ביי לאו, אייטין פלאס, טערמס ענד קאנדישאנס אפליי, סי וועבסייט פאר דיטעילס. מינוט, גייט ארויס פון אזא הייליגן יום טוב, ווי האט איינער געזאגט, איינער געזאגט פארן פני מנחם, אסרו חג בעבותים, מ'דארף צובינדן דעם יום טוב, אסרו חג, מ'דארף צובינדן דעם יום טוב, האט ער אים געזאגט, דעם יום טוב דארף מען נישט צובינדן, ער אנטלויפט נישט, דארף זיך צובינדן, דו זאלסט נישט אנטלויפן. יום טוב דארף מען נישט צובינדן, ער אנטלויפט נישט, מען דארף זיך צובינדן אזוי גוט, וואס הייסט זיך צובינדן? אבער עס שטייט א פסוק אין תהילים על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, ס'איז לעת מצוא ווען יום טוב גייט ארויס דארפסטו דאווענען רק לשטף מים רבים, זאל נישט קומען קיין שטף מים רבים און שווענקען אז האסט פארגעסן אז ס'איז געווען בכלל א ליל שימורים מיט א ליל שביעי של פסח. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, עס גייט ארויס די יום טוב רק לשטף מים רבים, עס זאל נישט קומען קיין מים רבים און גיבן א שווענק אפ אז אז דו האסט פארגעסן בכלל אז עס איז געווען א יום טוב. נאר וואס דען, וואס איז געווען ווען עס איז געווען די ערשטע התגלות אלוקות צו משה רבינו, די ערשטע התגלות, בלבת אש מתוך הסנה שטייט אין פסוק משה רבינו האט געזאגט, אסורה נא ואראה את המראה הגדול. אסורה נא ואראה, ביטע איך פארשטיי נישט, שטייסטו יעצט ביים מראה הגדול, שטייסטו, זאגסטו אסורה נא, איך וועל ארויסגיין פון דא דעמאלטס ואראה, וואס הייסט אסורה נא? האט משה רבינו געזאגט, יא איך זע יעצט די מראה הגדול, איך זע יעצט אלץ, אבער אסורה נא ווען איך גיי ארויס פונעם יום טוב, דעמאלטס ואראה זאל בלייבן, זאל בלייבן די מראה הגדול ביי אונז, אז די יום טוב זאל אריינגיין זאל נישט ארויסגיין, רק על זאת יתפלל.

זאגט ער ניין, ווען כלל ישראל האט געזען, מלכותך ראו בניך האבן געזען אז בוקע ים לפני משה, האבן זיי געבעטן גלייך השם ימלוך לעולם ועד זאל בלייבן, זאל בלייבן ביי זיי, אז אסורה נא אפילו ווען מ'וועט ארויסגיין פון דא ואראה את המראה הגדול, זאל בלייבן, ס'זאל בלייבן ביי אונז, ניט נאר די אז א מענטש וויל זאל בלייבן, שטייט פון רבי ר' מענדעלע רימנובער, אז איינער וואס וויל די הארות פון יום טוב, די אורות פון יום טוב זאל בלייבן, די ערשטע זאך זאל ער זיין מתמיד זיין בתורה נאך יום טוב. מתמיד זיין בתורה דאס איז א סגולה אז די אור פונעם יום טוב זאל בלייבן זאל וואס זאל אריינגיין, דאס איז דאך די סגולת הסגולות, נאר ס'איז דא ווי זאגט ער די איזשביצער ווען ער זאגט אז ביי ברית בין הבתרים ער האט השגות, אברהם אבינו וואס ער האט דארטן געזען דער אייבערשטער האט מיט אים כורת ברית געווען, אריבערגעגאנגען דארטן ביי ברית בין הבתרים.

אויף די קרבנות, קחה לי עגלה משולשת מיינט ער פון קרבנות, טייטשט טייטשט דער איזשביצער אזוי, אברהם אבינו האט געזען דארטן אזא התגלות אלוקות ביי די ברית בין הבתרים איז געווען אזא התגל האט ער געפרעגט השם אלוקים במה אדע כי אירשנה וויאזוי מאך איך עס ביי מיר אירשנה זאל אריינגיין ביי מיר די התגלות אלוקות זאל בלייבן וויאזוי מאכט מען ס'זאל בלייבן? האט דער באשעפער געזאגט, ווייסט ווי אזוי, קחה לי עגלה משולשת, דאס איז די קרבנות, די עבודה, ווען א מענטש וועט מקריב זיין פון זיך א קרבן, און מ'וועט ארבעטן מיט זיך, און פארמאכן די אויגן, פארמאכן די מויל, ער וועט ארבעטן מיט זיך, דאס איז די זאך וואס דאס וועט מאכן כי אירשנה אז ס'זאל בלייבן די אור פון יום טוב, אז די אור פון יום טוב, קחה לי עגלה משולשת, זאגט דער איזשביצער, דאס איז די קרבן, א מענטש וועט מקריב זיין פון זיך, און דאס איז די ספירה טעג, אז מען ארבעט מיט זיך, דאס וועט מאכן לעייל ולא ליפוק. ווייל אונז גייען מיר דאך ארויס פון אזעלכע גרויסע טעג, מען זאגט נאך פונעם אלטן סטריקובער רב וואלוועלע סטריקובער, ער האט געזאגט אז מען זאגט ביי הלל זאגט מען הים ראה וינוס, באקאנטע זאך, די ערשטע איינציגע מאל וואס איז דא אין תנך אזא פסוק, אז די פסוק זאגט הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן, מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור, ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן, פרעגט זיך א קשיא.

טאמער דו וועסט זיך נישט אפשטעלן, מה לך הים כי תנוס, זיך נישט אנהייבן מתבונן צו זיין אין דעם יום טוב, וועט גארנישט ווערן פון דיר, וועסט בלייבן דער זעלבער מיילעך נאך יום טוב ווי פאר יום טוב. אז דו וועסט זיך נישט אפשטעלן אביסעלע מה לך הים כי תנוס, דו וועסט זיך נישט אפשטעלן אביסעלע זיך מתבונן זיין אין דעם, ס'האט זיך געשפאלטן א ים, אזא התגלות אלוקות, שטעל דיך אפ א מינוט, מה לך הים כי תנוס, אויב דו וועסט זיך נישט אפשטעלן, דו וועסט זיך נישט אפשטעלן, ס'וועט גארנישט זיין. אז דו ווילסט, גיב זיך א שטעל אפ. יא, מוזט פארשטיין, ס'טוט זיך דא עפעס. אז נישט, ווי זאגט ער? ס'דערציילט דער רב בארדיאנסקי, א איידעם פון רבי שלמה זלמן אויערבאך. ער איז, ער לעבט זיין געזונט. איידעם ביי רבי שלמה זלמן איז ער געווען. גוט, ער איז געפארן אמאל מיט א דרייווער פון א טעקסי. און דער דרייווער האט אים געזאגט מסיח לפי תומו, אז ער איז געווען, ער איז געווען אמאל א טיול מיט א גאנצע קבוצה פון חברים, זיי האבן געשלאפן אין עפעס א פעלד ביינאכט, א אפענע פעלד, פיר פארטאגס האט זיך איינער פון די קבוצה אויפגעכאפט מיט א בהלה, איינער פון די קבוצה האט זיך אויפגעכאפט מיט א בהלה, וואס איז? א שלאנג האט אים ארום גענומען פון קאפ ביז פיס, סכנות נפשות, און ער האט געמאכט קולות וזעקות. דער ראש הקבוצה האט געהאט א רעוואלווער מיט זיך, ער האט געהאט א רעוואלווער, און ער האט געזען אז דאס איז סכנת נפשות, ווייל ס'איז א סכנה פארן גאנצע קבוצה, סכנת נפשות איז דא מיט א שלאנג, האט ער גענומען א רעוואלווער האט געוואלט אריינשיסן אין דעם שלאנג, און אפילו אז דער שלאנג איז געווען ארומגענומען ארום דעם, ארום אים, וואס איז געווען סכנת נפשות, ווייל טאמער האט ער, וואלט ער אביסל, ער וואלט זיך געמאכט עפעס א קליין ריק וואלט ער אים אויך געהארגעט, וואלט געווען סכנת נפשות,

זאג מיר נאך ווארט ביי ווארט, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, האט אים איבערגע, האט נאכגעזאגט ווארט ביי ווארט, האט די ווארט פשוט אזוי, ער האט אים נאכגעזאגט, ווי ער האט געענדיגט השם אחד, האט די שלאנג געגעבן זיך א דריי אויס און אוועקגעגאנגען אינגאנצן און ליהודים היתה אורה. פרעגט דער רב באראדיאנסקי, פרעגט דעם דרייווער, דער דרייווער איז דארטן געווען, ער האט עס געזען, ער זאגט איך האב עס געזען מיט מיינע אויגן, געזען מיט מיינע אויגן.

ביטע פארשטיין, האסט, אבער דו האסט געזען די בריכה? יא אוודאי האב איך געזען, אבער אויף מיר איז ער נישט געווען, אויף מיר איז ער נישט געווען. זאגט ר' באראדיאנסקי, זיין פעטער איז געווען ר' שלום שוואדראן, אלע ווייסן ר' שלום שוואדראן די גרויסע מגיד, מיט דעם ער האט זיך אזוי פארפלאמט און ער פלעגט עס אין איין איבערדארשענען די מעשה, ער האט געזאגט אז דאס איז א מענטש קען זען גילויים נפלאים, האסט געזען אלעס, אבער אויף מיר איז נישט געווען די שלאנג, וואס האט עס מיט מיר? האסט געזען א ים האט זיך געשפאלטן, טאמער דו וועסט זיך נישט מתבונן זיין מה לך הים כי תנוס, דו וועסט זיך נישט אפשטעלן מה לך הים כי תנוס, וועסטו בלייבן דער זעלבער מיילעך פון פאר פסח, בעצם גיב זיך א שטעל אפ א מינוט, גיב זיך א ש, איר פארשטייט, איר לאכט אויף דעם דרייווער האט איר געלאכט, ריכטיג? אויף מיר איז נישט געווען די שלאכט, אויף דעם, איר לאכט, אויף מיר איז נישט געווען די שלאנג, לאמיר זיך מתבונן זיין וויאזוי זענען אונז. אויב דו שטעלסט זיך נישט יעצט מה לך הים כי תנוס, און ווי האט ער געזאגט ראתה שפחה על הים, שביעי של פסח מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראות הנבואה, אבער די שפחה איז געבליבן שפעטער שפחה, ווייל זי האט זיך נישט גענומען, זי האט, ס'האט נישט גערעדט צו איר, אויף מיר איז נישט געווען די שלאנג, זי איז געבליבן שפחה. אונז וויל מיר נישט בלייבן די שפחה, אונז וויל מיר דאך יא עפעס טון מיט דעם, אונז וויל מיר דאך עפעס טון מיט דעם, אונז זאל מיר נישט בלייבן די זעלבע, זאל, זאל רעדן צו אונז, דער יום טוב זאל אריינגיין צו אונז. אריין גיין צו אונז, דאס איז די, אויף דעם האט מען געגעבן וספרתם לכם, די ספירה לכל אחד ואחד, וספרתם לכם, וואס טייטש וספרתם לכם? ווי ס'איז דא. ביי יעדע ביזנעס, ביי גרויסן עסק, ביי גרויסע ביזנעס, מאכט מען סוף יאר א מאזן, און וואס איז א מאזן סוף יאר, מען ציילט אפ די רווחים מיט די הפסדים, זיצט דער באס און ציילט, און דער פועל דער שכיר ציילט אויך, אלע ציילן, אבער ס'איז א גרויסע נפקא מינה ווי דער באס ציילט און דער שכיר ציילט. וואס הייסט דער שכיר, דער פועל, ער ציילט, ס'איז אים נישט אינטערעסאנט וויפיל רווחים, מ'דארף ציילן, מ'ציילט, מ'דארף ציילן, און מ'ציילט. אבער דער באס, פאר אים איז נוגע צום הארץ דא, יעדע עסק, יעדע רווח, איז פאר אים א משמעות אויפן גאנצן ביזנעס דא, יא? ער ציילט אנדערש ווי דער פועל. וספרתם לכם, דו גייסט יעצט ציילן. יעצט דו גייסט יעצט ציילן ספירה, זאלסט וויסן ס'איז לכם, דאס באלאנגט צו דיר ווי א באס, זאלסט נישט זאגן אויף מיר איז נישט געווען די שלאנג, זאלסט נישט זאגן, ס'איז פאר, פאר מיר איז דאס נוגע, ס'איז פאר מיר נוגע, און לייג עס אריין ביי דיר, און לייג עס גוט אריין אין דיר, ביי דיר, צו דיר, אויף דעם איז דאך די זאך. ימי ספירה, ימי טהרה, נאך אזא ראתה שפחה על הים, אבער ס'זאל בלייבן. וויאזוי איז איינער געווען אין א תחנת דלק, אין א געז סטאנציע, א תחנת דלק, און ער פילט אן דארטן געז אינעם קאר, און ער בלייבט דארטן, און פרעגט רבי, גיב זיך א ריר, זאגט ער, דא איז געשמאק, איך פיל דא אן דלק, ס'איז געשמאק. זאגט ער, דו נאר, דו האסט אנגעפילט דלק, אז זאלסט פארן ווייטער, וואס בלייבסטו דא? ווילסט דא בלייבן? אויף וואס האסטו זיך אנגעפילט אזא ליל שימורים א ליל שביעי של פסח אז זאלסט יעצט פארן בייסער זייט ווי עס איז אויס זאלסט קענען יעצט פארן מיט גרויסע מיט א דערהויבנקייט זאלסט קענען יעצט פארן אויך מיט א דערהויבנקייט נישט פארשטיי וואס דא איז ווי רב חצקל קוזמיר האט אמאל געזאגט פארן עולם עס איז אמאל געגאנגען א חמור איינער האט געטראגן א חמור מיט גרויסע משאות צוגעהאלטן אויף זיך, דער חמור האט געהאלטן אויף זיך גרויסע משאות, און. דער חמור איז אריינגעפאלן אין א בירא עמיקתא, א גרויסן בור, וואס טוט מען דא? האט ער גלייך באשטעלט א מנוף, א קרעין, א מנוף, זאל ארויסנעמען דעם חמור, און האט אלעמען, דער מנוף האט אלעמען ארויסגעשלעפט. שוין, דער בעל החמור איז נישט געווען קיין גרויסער בר דעת, און נשא קל וחומר בעצמו, אויב דער מנוף האט געקענט ארויסנעמען דעם חמור, ער איז איז וואס דארף איך האבן א חמור, איך גיי נעמען א מנוף און מיט דעם גיין, אויב דער מנוף האט געקענט ארויסנעמען דעם חמור, איז וואס דארף איך בלייבן מיט א חמור, איז נעם איך דעם מנוף און מיט דעם וועל איך גיין. ער באשטעלט א מנוף טאקע, דאס איז עס. פארקויפט דעם חמור, שטעלט א מנוף, און ער שטעלט אוועק אויפן קרעין, אויפן מנוף, שטעלט ער אוועק די אלע משאות, און הייבט אן צו קלאפן, גיי! גיי! ער רירט זיך נישט. גיי, קנאק, זאג א עצה, נישט רירט זיך נישט. ביז איינער האט אים געזאגט, ער האט געפרעגט, איך האב דאך געמאכט אבער א קל וחומר, אז אויב דער חמור איז דאך אוודאי דער מנוף, זאגט ער דער קל וחומר איז מופרך מעיקרא, ווייל דער חמור, גיין גייט מען מיט א חמור, דער מנוף איז נאר ארויסצושלעפן דעם חמור, אבער גיין ווייטער נאר מיטן חמור, דאס איז די זעלבע זאך די יום טוב, די הייליגע יום טוב איז ארויס, דיר ארויסצונעמען פון בור, דיר אויפהייבן, אבער יעצט גיין ווייטער דורכן זומער, גיין מיטן חמור, הייב אן צו וספרתם לכם, הייב אן צו ציילן, וספרתם לכם ספירה לכל אחד ואחד, גיב זיך א הייב אויף. גיי אליין. ער דארף זען צו גיין. אבער צו גיין. צו גיין טאקע מיטן גוטן ברען, מיטן זעלבן ברען. ווי גוט טאקע ווען פונקט ווי מ'האט זיך געגרייט אזוי ראתה שפחה ראתה שפחה על הים. פונקט ווי מ'האט זיך געגרייט מיט אלע די אלע הייליגע טעג וואס זענען אריבער געגאנען. ווי ער זאגט די אמרי אמת. ווי די גמרא זאגט אין חגיגה כ"ו אז ווען די עולי רגלים זענען געקומען עולה רגל זיין. זאגט די גמרא אין מגביהין את השולחן לעולי רגלים, מען האט זיי באוויזן וואס דעם לחם הפנים, דעם גרויסן נס וואס איז געווען ביי לחם הפנים, וואס איז געווען די נס? לשום לחם חום ביום הלקחו, דרשנ'ט די גמרא אז דאס לחם הפנים ווען מען האט עס אראפגענומען פון טיש, עס אראפגענומען, עס איז געווען זיבן טעג משבת לשבת איז עס געווען אויפן שולחן, ווען מען האט אים אראפגענומען איז ער געווען הייס פונקט ווען מען האט אים יעצט געבאקן, פונקט ווען מען האט אים יעצט געבאקן, אפילו ער איז געווען אכט טעג צו ניין טעג נאכן באקן. האט מען געבאקן אדער יענע וואך פרייטאג, אדער אמאל יענע וואך פרייטאג איז געווען יום טוב האט מען עס געבאקן דאנערשטאג, מען האט עס געבאקן, עס איז שוין געווען אכט ניין טעג און עס איז געווען הייס כאילו יעצט געבאקן, דאס האט מען באוויזן די עולי רגלים ראו חיבתכם לפני המקום, אז דער לחם הפנים איז ווארעם, פרעגט דער אמרי אמת איך פארשטיי נישט, עס האט געפעלט ניסים אין בית המקדש, עשרה ניסים אין בית המקדש איך ווייס דאך אז ניסים איז געווען, וואס האט מען פונקטליך דעם נס גענומען צו באווייזן אז די לחם הפנים איז הייס, וואס איז דען? נאר זאגט דער אמרי אמת מען האט דיר באוויזן עולי רגלים מען קומט יעצט ארויף די פלאקערסט אה די ביסט הייס יעצט איך וויל דיר זעהן די אנדערע וואך האט מען זיי געזאגט חול המועד די אנדערע נאך יום טוב די לחם הפנים כסילוקו מען האט עס אראפגענומען פון טיש דעמאלטס איז עס געווען קאכעדיג דעמאלטס איז געווען קאכעדיג איך וויל דיר זעהן די אנדערע וואך יעצט זאלסטו קאכן ני יעצט קאכן די געבן טאקע ספירה טעג אבער זאלסט יעצט טאקע פלאקערן און קאכן זעט אבער א אינגערמאן אז עס איז אריבערגעגאנגען יום טוב און ער איז אזוי אביסל אביסל נחות דרגא עפעס אראפ, די ערבי נחל דער לבושי שרד, דער בעל ערבי נחל איז געווען אמאל א וויזיט ביי רבי ר' ברוך ממעזשבוזש, האט ער אים געזאגט דער ערבי נחל אויף א פסוק די וואכעדיגע סדרה, שטייט די וואכעדיגע סדרה ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא והוא גרה לא יגר, האט דער ערבי נחל געזאגט פאר רבי ר' ברוך, האט אים געזאגט אזוי. אז איינער וויל גיבן א שפרינג ארויף אויף א בארג צו טרעפ גיבט ער א מאך אזא רעווערס א ער גיבט א מאך ער גייט אויף צוריק און גיבט א שפרינג ארויף אזוי דורך א שטייגער אזוי שטענדיג איז דא די זעלבע זאך אז א מענטש זעהט ער איז געפאלן די ווייסט ער איז געפאלן ווייל די גייסט יעצט גיבן א גוטן שפרינג אויב עס איז געווען אזא יום טוב, איז געווען אויבן און ביסט יעצט געפאלן. די ווייסט פארוואס געפאלן ווייל יעצט גייסטו געבן א גוטן שפרינג. טייטשט דער ערבי נחל ואת החזיר, אז די זעסט חזר, די ביסט צוריק עפעס געפאלן, צוריק געפאלן נאך יום טוב, חזר, די ווייסט פארוואס כי מפריס פרסה דארפסט יעצט געבן א גוטן שפרינג ארויף. אבער והוא גרה לא יגר, בלייב נישט וואוינען אונטן, בלייב נישט וואוינען דארטן וואו די ביסט צוריק געפאלן. ואת החזיר אויב דו ביסט צוריק געגאנגען ביסטו עפעס צוריק געפאלן, זאלסט וויסן ווייל כי מפריס פרסה, יעצט דארפסטו גיבן א גוטן שפרינג, אבער והוא גרה לא יגר בלייב נישט דארטן וואוינען, נאר פארקערט זאלסט פארשטיין דעם תכלית, דער תכלית איז יעצט גיבן א גוטן שפרינג, ספירה טעג. נו, ווי מען שמועסט שטענדיג, די ערשטע זאך דער שפרינג איז דאך אמונת איתן אין בורא עולם וואס דאס האט אונז אריינגעברענגט די ליל שימורים מיטן שביעי של פסח, די די קומענדיגע זונטאג די יארצייט פון קאברינער מוצאי שבת די קאברינער שרייבט אזוי מורי ורבי הסבא קדישא מלעכאוויטש אז דער לעכאוויטשער ציווני לבנות בית האט מיר געהייסן בויען א הויז בויען א הויז נסעתי ללעכאוויטש איז ער געפארן קיין לעכאוויטש לשאול מפה קדשו את הפרטים איך לבנות

האב איך צוריק געשיקט א שליח צום לעכאוויטשער ער זאל אים פרעגן וואס ווי אזוי מען בויעט די הויז, האט דאך מיר געהייסן בויען א הויז ווי אזוי בויט מען עס, האט ער אים געהייסן ער זאל מיר זאגן אזוי, ואמר לו מרן הסבא קדישא די לעכאוויטשער האט אים געהייסן לומר לי ער זאל מיר זאגן, אם תבנה על הארץ אויב דו וועסט בויען די הויז אויף דער ערד, יהיה לזה קיום, וועט עס האבן א קיום דארט. אבער אבל אם תבנה על הראש, אויב דו וועסט בויען די הויז אויפן קאפ, לא יהיה הבית בר קיימא, וועט עס נישט האבן קיין בר קיימא. וואס איז טייטש? טאמער דו וועסט בויען אויף דער ערד, דיין קאפ וועט נישט ליגן אין דעם, בויען מיט די הענט און אויף דער ערד, וועט עס האבן א קיום. אויב דו וועסט בויען אויפן קאפ, דיין גאנצע קאפ וועט דיר זיין פארנומען מיט דעם, צוחישט און צומישט, און דעמאלט וועט עס נישט זיין קיין בר קיימא. וכך הוי', זאגט דער לעכאוויטשער, כ'האב זיך געפירט טאקע אזוי, אז כל דבר שהיה אפשר לעשות אחר התפילה, וואס מען האט געקענט מאכן נאכן דאווענען, האב איך נישט געמאכט פארן דאווענען. ומה שיכולתי לעשות כעבור כמה שעות, וואס כ'האב געקענט טון נאך אפאר שעה, האב איך נישט מקדים געווען צו טון פריער. ווייל כ'בין מער רואיג, נישט בויען אויפן קאפ, די קאפ איז רואיג. זאגט ער, ומצוה לספר לפני בעלי בתים. עד כמה ואיך שראיתי בזה סייעתא דשמיא. מצוה לספר לפני בעלי בתים וויפיל כ'האב געזען אין דעם סייעתא דשמיא פארוואס איך האב עס נישט געבויעט אויפן קאפ. ווייל די קאפ כ'האב עס געארבעט מיט די הענט און מיט די פיס האב איך געבויעט דעם בית. אבער די קאפ איז נישט געווען צוחישט וואס כ'האב געקענט מאכן כעבור כמה שעות, לא מיהרתי לעשות מקודם האב איך זיך נישט געיאגט. כ'האב געוואוסט די אייבערשטער פירט די וועלט איך דארף מאכן השתדלות מיט די הענט נישט מיטן קאפ. אם תבנה על הארץ. יהיה לזה קיום. אבל אם תבנה על הראש לא יהיה בר קיימא. ס'וועט נישט זיין קיין בר קיימא. אז די קאפ וועט זיין צוחישט נישט זיין בר קיימא. יעדע זאך, יא, השתדלות, אבער נישט מיטן קאפ, די קאפ זאל נישט זיין צומישט. אזוי ברענגט די דברי שמואל פון אים, פון קאב פון הייליגן קאברינער. אזוי זאגט די דברי שמואל אז די קאברינער איז אמאל איינגעשטאנען אין אכסניא ביי א טאכטער פון רבי ר' ברוך מ'מעזשביזש. ביי א טאכטער איז ער דארטן איינגעשטאנען. און ווען ער איז ארויס, איז געווען א געפערליכע יאגעניש, מען האט זיך געיאגט מורא'דיג, ער האט זיך געיאגט געפערליך, א מורא'דיגע יאגעניש, און איידער ער איז ארויס, האט ער איר געבעטן, זי איז דאך געווען א טאכטער פון רבי ר' ברוך מעזשביזשער, האט די קאברינער איר געבעטן, אפשר געדענקט איר עפעס א ווארט פון טאטן, מען זאל מיר מיטנעמען עפעס א ווארט פון טאטן, פון רבי ר' ברוך. האט זי מיר געזאגט יא, זי געדענקט אז די טאטע איז געווען מרגלא בפומיה, ער פלעגט עס כסדר זאגן אז א איד טאר זיך נישט איילן, א איד טאר זיך נישט יאגן, א איד טאר זיך נישט איילן, א איד טאר זיך נישט יאגן. ווי די קאברינער האט עס געהערט איז ער געבליבן דארטן האט ער אפגעשטעלט דעם גאנצן יאגעניש און געבליבן דארט מיט א ישוב הדעת און שפעטער איז מען געוואר געווארן אז עס האבן געווארט שודדים רוצחי נפש אויפן וועג וואס זיי האבן געהארגעט די אלע וואס זענען אריבערגעגאנגען דארטן אויף יענעם גאס און ווען ער גייט ארויס מיט דעם יאגעניש וואלט ער אריינגעפאלן ביי זיי אין די הענט וואלט ער אריינגעפאלן ביי זיי אין די הענט און דורך דעם וואס ער וואס ער האט זיך נישט געיאגט האט אפגעשטעלט די יאגעניש דורך דעם איז ער געראטעוועט געווארן פון די רוצחים. די מעשה ברענגט די דברי שמואל, און די דברי שמואל איז מסיים אויף די מעשה אז דאס איז די טייטש בשובה ונחת תושעון, אז דורך ישוב הדעת, און וואס מען פירט זיך במנוחה, בשובה הייסט ישוב הדעת, ונחת הייסט זיך פירן במנוחת הנפש, דאס תושעון וועסטו געהאלפן ווערן פון אלע צרות. דאס הייסט, דער געדאנק איז, אוודאי דארף מען זיך, וויאזוי איז געווען ביי דעם אמרי אמת ער האט אנגעזאגט, ער האט דאך זיך געדארפט ארויספארן עפעס ארבעט, ער האט געזאגט ער האט זיך נישט געלאזט יאגן, און האט ער געזאגט אויף זיך, איך יאג זיך נישט, איך מאך שנעל, איך יאג זיך נישט, איך מאך שנעל, וואס טייטש נישט די מהות מיינע איז נישט קיין געיאגט, איך מאך שנעל, מיט די אברים מאך איך שנעל, נישט איך יאג זיך, איך מאך שנעל. און צו זאגן מיט די פיס דארף מען זיך מען טאר נישט זיין קיין קראצער, ס'מיינט זיך נישט זיין קיין קראצער, אבער דיין קאפ רואיג, בשובה ונחת תושעון מיט א ישוב הדעת, דאס איז די חכמה פון א איד, ער יאגט זיך מיט די הענט מיט די פיס, אבער בשובה ונחת, איך מאך שנעל, איך יאג זיך נישט, איך מאך שנעל.

ס'איז דא השתדלות, און ס'איז דא השתדלות מבוהלת. השתדלות מבוהלת איז דאך פונקט ווי איינער האט געהאט א רינדעכיגע פאס, א רינדעכיגע פאס וואס שטייט אויפן שפיץ בארג, א רינדע, און ער שלעפט עס אויף די פלייצעס, שלעפט עס א גאנצע בארג אראפ, און די עולם לאכט, ס'איז דאך א רינדעכיגע פאס, גיב א שטופ און ס'פארט אליין אראפ דעם בארג, גיב איין שטופ, וואס דארפסטו שלעפן אויף זיך, ס'איז די זעלבע זאך, די אייבערשטער זאגט, וואס איך האב, דו גייסט מאכן השתדלות, אבער דארפסט נישט שלעפן אויף זיך דעם גאנצן, די גאנצע קאפ צומישט. וואס דארפסטו שלעפן אויף זיך דעם גאנצן דעם גאנצן פאס? א שטופ און פערטיג. דאס איז השתדלות, דאס איז השתדלות. ער ברענגט נאך משה מרדכי שולזינגער, ער ברענגט אין זיין ספר משמר הלוי, זאגט ער רב עזרא ברזל, און דער פלעגט זאגן אז איינער וואס לויפט אויף פרנסה און ער לויפט אוועק פאר חזרת הש"ץ, לויפט ער פאר ברכת כהנים. די וואס איר יאגט זיך ווייל איר האט מורא עס שאדן האבן די ביזנעס, זאגט אבער דו דערלייגסט דאך דא א ברכת כהנים, דו ווייסט אז ברכת כהנים ואני אברכם? דו דערלייגסט דא דעם ברכה וואס די אייבישטער זאגט צו ואני אברכם, דערלייגסטו דא? זאגט ער דאס איז פונקט ווי איינער וואס האט זיך געיאגט צום געשעפט, ער האט זיך געיאגט צו די ביזנעס, געיאגט צו געשעפט, ער איז אנגעקומען דארטן זעט ער ער האט פארגעסן די שליסל אין שטוב, זאגט ער די שליסל איז דאך ואני אברכם, דאס איז דאך די שליסל, און וואו יאגסט דיך? די ואני אברכם דאס איז דאך די, דאס איז דאך די שליסל, ואני אברכם.

ער זאגט עס איז געווען א איד האט געהאט א געשעפט פון כלים, געשעפט פון כלים פאר פרנסה, אבער ער האט זיך אויפגעהויבן, ער האט געזעצן אין בית מדרש ביז צוויי אזייגער, ביז צוויי אזייגער האט מען נישט געעפנט די געשעפט, ער פלעגט זיך אויפהייבן פארטאגס האט ער דארטן געלערנט בית מדרש, געזאגט תהילים, געזאגט מעמדות, אלץ, ביז צוויי אזייגער איז געווען פארמאכט די געשעפט, ער האט געזעצן אין בית מדרש ביז צוויי אזייגער, האט ר' משה מאוטער האט אים געפרעגט אמאל, האסט נישט מורא אויף די קונים?

אזוי איז עס, ס'דא, מ'האט נישט גערעדט רבותי אויף נישט עפענען קיין געשעפטן, נישט אויף דעם האט מען גערעדט, מ'האט גערעדט אויף טוהן שרצים, ש רצים, וואס פארשטייען נישט קיין פאר ברכת כהנים, נישט פאר אשרי ובא לציון, נישט שרצים, נישט ש רצים, שבת קודש זאגט מען פוסעים בו פסיעה קטנה, וואס טייטש פסיעה קטנה? דא א גאנצע וואך לויפסטו, איינער לויפט נאך פרנסה, איינער לויפט נאך א גמח, איינער לויפט נאך א שדכן, איינער, שבת מאכט לעכטיג די אמונה, פסיעה קטנה, נישט שרצים, ס'איז דא א אייבישטער, אלץ מיט די, איך יאג זיך נישט, איך מאך שנעל, נישטא נישטא זיך צו יאגן, פוסעים בו פסיעה קטנה, טייטשט קאזשיגלאווער רב אין ארץ צבי טייטשט ער אזוי, אז די גמרא זאגט דאך פסיעה גסה, זאגט די גמרא נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם, די פסיעה גסה די לויפן דאס נעמט אוועק א חלק אחד מחמש מאות פון די אויגן פון די זעהן פון די מענטשן, א חלק אחד מת"ק פון די זעהן פון די מענטשן, ומהדר ליה זאגט די הייליגע גמרא ווען קריגט ער עס צוריק בקידושא דבי שמשי קידוש ליל פרייטאג צו נאכט דעמאלטס קריגט ער צוריק דאס וואס איז אוועק געגאנגען פון די פסיעה גסה דעמאלטס קריגט ער עס צוריק וואס שטייט אין מגן אברהם זאל קוקן אויף די לעכט יא. צוויי מאל נר איז פינף הונדערט, נר איז צוויי הונדערט פופציג און נר איז צוויי מאל נר איז פינף הונדערט, קוקן אויף די לעכט פאר קידוש. טייטשט דער קאזשיגלאווער אזוי. פסיעה גסה, אז דו לויפסט נאך שנעל א זאך, דאס איז ווייסט פארוואס, ס'איז נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, דו זעהסט, ווייל דיין אור האמונה, דו זעהסט נישט גוט, דארפסט בייטן די ברילן, דו זעהסט נישט גוט, דיין אור האמונה, דאס באווייזט אז דו ליגסט נישט, דו זעהסט נישט גוט אמונה. פסיעה גסה, אויב דו לויפסט נאך שנעל א זאך, צו צו דעם שדכן, צו צו דעם גמח. צו צו דעם וואס צו צו דעם וועם עס איז אז דו לויפסט נאך איז די טייטש אז נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם דו זעהסט נישט גוט האסט נישט די ריכטיגע נומער ברילן און פון די אמונה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם זאגט ומהדר ליה ווען קומט צוריק די אמונה ווען קומט צוריק די נומער ברילן דעמאלטס בקידושא דבי שמשי מען גייט זאגן אמונה ויכולו השמים וארץ עס איז דאך משרש זיין אמונה דעמאלטס וועט צוריק קומען דעם מאור עינים וועסט שוין וועסט שוין צוריק גוט זעהן צום זשאנקעט צום מרשעות? דאס איז די טייטש. ווי דעם למשל א שטייגער די מהרשא זאגט אין ברכות דף ו, די גמרא זאגט דארטן אין ברכות כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד אז איינער וואס איז געוואוינט יעדן טאג קומט ער אין בית מדרש און איין טאג איז ער נישט געקומען זאגט די הייליגע גמרא הקדוש ברוך הוא משאיל בו, דער רבונו של עולם פרעגט זיך נאך אויף אים. זאגט רשי הקדוש מה טיבו של פלוני למה לא בא, דער אייבערשטער פרעגט זיך נאך פארוואס איז ער נישט געקומען, זאגט די גמרא אזוי שנאמר מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, זאגט די גמרא אם לדבר מצוה הלך נוגה לו, איז אים ליכטיג, אבער אם לדבר רשות הלך, אין נוגה לו, פארוואס? ווייל יבטח בשם השם, זאגט די גמרא, מאי טעמא משום דהוה ליה לבטוח בשם השם ולא בטח, אויב ער איז געגאנגען לדבר הרשות וועגן דעם איז ער נישט געקומען אין שול אריין, איז אין נוגה לו, ווייל ער האט געדארפט זיין בוטח בשם השם ולא בטח, זאגט דער מהרשא דארטן אויפן פלאץ. זאגט ער וואס איז עס טייטש? זאגט ער ער איז געגאנגען אזוי זאגט די מהרשא ער איז געגאנגען אויף פרנסה און ער רעדט זיך איין ס'איז דאך אויך א דבר מצוה איך דארף דאך שפייזן א שטוב מיט קינדער זאגט ער ניין אויף דעם איז דאס דא איז נישט קיין דבר מצוה ווייל הוה ליה לבטוח בהשם ולא בטח זאגט ער פרנסה איז דאס נישט קיין תירוץ ביסט נישט געקומען אין שול אריין אז דו ביסט געווען פארנומען מיט פרנסה איז דאך אויך א מצוה איך דארף דאך שפייזן די קינדער אבער דאס איז נישט קיין תירוץ ווייל הוה ליה לבטוח ולא בטח זאגט די מהרשא

דאס וואס איז דיר באשערט פון הימל וועט דיר נאכלויפן וישיגנו טרפו ירדוף אחריו יותר ממנו למהר להשיגו ער וועט אים כאפן שנעל אפילו ער וועט אנטלויפן כבורח מן המוות אבער די געדאנק איז נאכאמאל ווי גערעדט השתדלות קלאר אז מען דארף מאכן אבער נישט לויפן ווייל דיין לויפן אמאל איז טייטש דו אנטלויפסט די קענסט נישט וויסן צו די לויפסט צו די אנטלויפסט עס וויסן צו ס'איז לדבר מצוה הלך צו לדבר רשות. שטענדיג וויסן מיט א בליק אין הימל. אזוי שטייט פון ר' חיים וויטאל, אויך די יארצייט אנדער וואך מאנטאג ל' ניסן, ער זאגט, גם היה אומר לי מורי זל, אויפן ארי הקדוש, אז די ארי הקדוש האט אים געזאגט, גם היה אומר לי מורי זל די ארי הקדוש, שטוב לאדם שידור ער זאל וואוינען בבית שיש בו חלונות פתוחות לשמים, כדי שיוכל בכל רגע לישא עיניו אל השמים כדי להסתכל בהם. ער זאל קענען יעדן כל רגע ארויפקוקן אין הימל, געדענקען אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, ובפרט זאגט ער, אם יביט בנפלאותיו יתברך במעשה שמים וארץ כמו שכתוב כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך. אין עניני אמונה וואס מען האט גערעדט, טרעפט מען אין אונזער פרשה טרעפט מען עפעס א שארפן ענין פון אמונה וואס מען זאל נישט געפריווט ווערן, מען זאל נישט געפריווט ווערן, שטייט די וואך וידום אהרן, וואס טייטש וידום אהרן? זיי זענען אוועק צוויי קינדער, בקרובי אקדש וידום אהרן, צוויי אזעלכע דערהויבענע קינדער, פארברענט געווארן, וידום אהרן, מען זאגט די אסטראווצער, וואס טייטש וידום אהרן? עס איז דא א דומם צומח חי מדבר א מדבר איז א מענטש א חי איז א בהמה א בעל חי צומח איז די גראז און דומם איז די טישטי די שטיין א שטיין איז א דומם זאגט דער אסטראווצער אזוי כאפ אן דער מדבר דער מענטש אדער דער בהמה דער מדבר אדער דער חי דער מדבר אדער דער חי זיי ביידע אויב דו'סט זיי טשעפען וועלן זיי דיר צוריק ענטפערן. דער סיי דער מדבר און סיי דער בהמה וועלן דיר צוריק שיסן. גיי פרובירן צו ווארפן א שטיין אויפן מענטשן צו אויפן בהמה, עסט צוריק כאפן א שטיין, זיי וועלן דיר צוריק ווארפן. דו'סט זען אויף זיי אז זיי זענען געטשעפעט געווארן, זיי וועלן דיר צוריק ווארפן. דער צומח ווייטער, אפילו דער צומח ער'ט דיר נישט מגיב זיין, ער'ט דיר נישט צוריק ווארפן, אבער דו'סט זען אויף אים ער איז געטשעפעט געווארן, נעם דעם צומח און גיב אים א קנייטש, גיב אים א רייס דעם גראז, זעהסט אויף אים ער איז נפגע געווארן אפילו ער איז נישט מגיב אויף צוריק, ער שיסט דיר נישט אויף צוריק, אבער דו זעהסט אויף אים ער איז נפגע געווארן, מה שאין כן די דומם זעהסטו גארנישט, נעם א שטיין וויפיל דו וועסט אים ווארפן וויפיל דו וועסט אים קנאקן ער איז געבליבן א שטיין, ער איז געבליבן א שטיין. טייטשט ער וידם אהרן ער איז געווען ווי א דומם ס'האט אים גארנישט גערירט, ס'האט אים גארנישט גערירט, ס'האט אים גארנישט גערירט. מען זאל אפגעהיטן ווערן נישט אין די מדריגות פון אהרן קדוש השם, אבער נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, און אז א מענטש ווערט נתרומם אזוי, זאגן עס איז געווען רבי שלום משאץ הידוע פון ענגלאנד, אז אלע קינדער זענען אוועק, בחייו, חוץ פון איין בת יחידה, און מען רעד אויף גאר הייליגע קינדער, עס איז געווען א זון האט געהייסן רבי יעקב, ער האט געהייסן שרייבן אויפן מצבה נוטר הברית. און די אנדערע חשוב'ע קינדער, ווי דער מעליצער רבי אין אשדוד, ביי די טאג פון זיין בר מצוה איז זיין טאטע אוועק, דעם טאג פון זיין בר מצוה, אלע קינדער זענען אים אוועק יונג דארטן, איז דער כתר מלא רב ברענגט אין הקדמה, אז ער האט אים אמאל געפרעגט, ווען ער איז צוריק געקומען פון די לוויה פונעם יונגסטן, פונעם לעצטן, איז ער צוריק געקומען פון די לוויה, האט דער כתר מלא רב אים געפרעגט, ווי אזוי ביסטו אזוי פרייליך? ביסטו אזוי פרייליך כאילו לא היה?

און מען זאגט נאך אז די חידושי הרי"ם הידוע האבן גע אוועק דרײַצן קינדער בחייו, דרײַצן קינדער לא עלינו ולא עליכם, און מען זאגט ווען ער איז צוריק געקומען פון די לוויות האט זיך אוועק געזעצט שבעה אויף די ערד כאילו לא היה, איז די רעבעצין אריין געלאפן צו אים און געפרעגט האסט באגראבן דא א קאטשקע? וואס ביסטו אזוי רואיג? האט ער איר געענטפערט א פעקל גיט דער רבונו של עולם, עגמת נפש מאכט מען זיך אליין. ווער האט א סוגיא אז מען זאל נישט געפריווט ווערן? זענט איר וידום אהרן געבליבן ווי א דומם? אבער וואס זאגט די וועלט? אז עס איז געווען צוויי חברה וואס דער דאקטער האט זיי געשטאכן, געגעבן א גוטן שטאך, איינער איז געווען א בלינדער און איינער האט געזען, און דער בלינדער איז געווארן בכעס ורוגז ועצב אויפן דאקטער, ער איז געווען בכעס ורוגז ועצב אויפן דאקטער, וואס האסטו געשטאכן? כעס ורוגז. אבער דער צווייטער איז געווען מלא שמחה אויפן שטעך, פארוואס? ווייל ער האט געזען ס'איז א דאקטער, ער היילט אים יעצט אויס, ער ווערט יעצט געזונט. יא, זאגט ער, די זעלבע זאך, איינער וואס זיינע אויגן איז אפן מיט אן אור האמונה, ער ווייסט אז יעדע זאך איז פונעם גרויסן טאטן, און יעדע זאך איז לטובה. יעצט גיב א קוק ווי זענען אונז עלה ונתעלה נאכדעם, נאך אזא ביינאר נעקער ווי אשוויץ מיט דיין עינים. זאגט רבי חצקל אבראמסקי האט געזאגט דאס טייטש א פסוק אין תהילים דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי אז די האסט דעם דרך אמונה איז סיי ווען ס'גייט דיר שמחה סיי חלילה ווען ס'גייט משפטיך ווען ס'גייט א משפט חלילה שויתי ס'איז אלץ גלייך ביי דיר ווייל די ווייסט מיטן אור האמונה ס'איז אלץ פונעם גרויסן דאקטער נאר דער זיידע זכרונו לברכה ר' משה מרדכי לעלובער זאגט אמאל איינער פאלט אריין אין א טיפן בור ס'איז ביטער כמו גאל טיפע בור ס'איז ביטער און א טיפע בור. אבער טאמער ס'איז דא איין זאך איז ער א געהאלפענער, וואס? איז גארנישט געשען, א שטריק. אוי דו האסט א שטריק, נעמט די שטריק און ווארפט אים ארויס, מ'נעמט אים ארויס און ס'איז קיין שום פראבלעם נישט. נעמט ארויס מיט א שטריק. האט ער געזאגט, דער שטריק וואס איז? דאס איז אמונה. אין יעדן בור וואס א איד געפינט זיך, צו ס'איז ברוחניות צו בגשמיות, אין יעדן בור וואס ער געפינט זיך, אויב האט ער דעם שטריקל אמונה, דעמאלטס איז גארנישט, האט ער געטייטשט ס'איז טייטש גם כי אלך בגיא צלמות, אין דעם טיפסטן בור וואס ער געפינט זיך, צו ברוחניות צו בגשמיות לא אירא רע, כי אתה עמדי, אויב דו ביסט מיט די אמונה, איז גארנישט. נאך ווייל דער אייבערשטער וועט זיך מיטן רבונו של עולם דער רבונו של עולם וועט דיר ארויסנעמען. און געשמועסט פון דעם, ס'איז געווען איינער פון די גאוני ירושלים, האט געהייסן ר' משה שפירא, פון די גאוני ירושלים געווען,

די הלכה איז, שטייט דאך די גמרא זאגט שלושה שותפים באדם הקדוש ברוך הוא אביו ואמו, די הלכה אין חושן משפט אין קוף עין ואו אז ווען ס'דא דרײַ שותפים אויף א ביזנעס טאר נישט איין שותף ארויסנעמען אליין געלט פון די ביזנעס, ער מוז רעדן מיט די אנדערע צוויי שותפים, האט ער געשריגן רבונו של עולם שטייט דאך דרײַ שותפים באדם. און ס'שטייט אין מדרש אין פרשת ויקרא אז דער רבונו של עולם היט אפ אויף די גאנצע תורה ושמרתם את משמרתי אני שומר מצוותיה של תורה. נו ווי אזוי האסטו דיר צוגענומען אן רעדן מיט די אנדערע צוויי שותפים? אזוי האט ער געגעבן א געשריי. ווי אזוי האסטו דיר צוגענומען אן רעדן מיט די אנדערע צוויי שותפים? ביז ער האט דיר געגעבן א געשריי בעל כרחך לומר זכין לאדם שלא בפניו. וואס טייטש זכין לאדם שלא בפניו? די הלכה איז אז ארויסנעמען פון די ביזנעס דאס טאר נישט איין שותף אן רעדן מיט די אנדערע צוויי שותפים. אבער אריינלייגן אין ביזנעס א מיליארד דאלער, מעג ער אריינלייגן אפילו אן רעדן מיט די אנדערע צוויי שותפים. האט ער געזאגט אויב דער אייבישטער האט עס געמאכט, דער רבונו של עולם האט איר גענומען אן רעדן מיט די אנדערע צוויי שותפים, מוז זיין אז דער רבונו של עולם האט נישט ארויסגענומען פון די ביזנעס, ווייל ווען ער נעמט ארויס פון די ביזנעס וואלט ער גערעדט מיט די טאטע מאמע, און אז ער האט נישט גערעדט איז דער רבונו של עולם היט זיך אפ די תורה, איז טייטש ער האט אריינגעלייגט אין די ביזנעס. וואס האט ער אריינגעלייגט? דאס איר זעט שוין אויבן וואס ער האט אריינגעלייגט, אבער ער האט אריינגעלייגט.

כך נאָך זינט עס ריט זיך אַ שבתאי סיטראָק, דער זון איז געהייסן ר' איטשע. אָבער מ'האָט געזען, ער ווייסט, אָבער שבת האָט ער געזונגען און געשפּרונגען כאילו לא היה. כאילו לא היה, שבת איז געווען פֿריילעך, גאָר פֿריילעך. אָבער ווי עס איז געוואָרן שבת צו נאַכט, מוצאי-שבת, איז ער געזעצן אַזוי מיטן קאָפּ אַראָפּ, געזעצן שבעה אַזוי מיטן קאָפּ אַראָפּ, וואָס מ'פֿאַרשטיי נישט אין די רעבעס, וואָס איז געזעצן אַזוי און מ'האָט, אריינגעשיקט אריינגיין נאך רעבעס ראשי ישיבות גרויסע לייבן מ'האט נישט געקענט רעדן צו אים מ'האט נישט געקענט רעדן צו אים די קאפ איז געווען אראפ ביז ס'איז אריינגעקומען עפעס א אונגערישע איד א אונגערישע איד און האט אים גערעדט צו אים אונגעריש האט ער אים געזאגט רבי חכמינו ז"ל זאגן בנין נערים סתירה סתירת זקנים בנין חז"ל זאגן סתירה איז וואס טייטש אז נערים זאגן דיר בוי און זקנים זאגן דיר צעווארפן וואס זאלסטו מאכן צעווארפן און נישט בויען. פארוואס? ווייל סתירת זקנים ס'זעט דיר אויס א סתירה ס'איז נישט קיין סתירה ס'איז א בנין. בנין נערים זעט דיר אויס א בנין ס'איז נישט קיין בנין ס'איז א סתירה. האט ער געזאגט חז"ל זאגן דאך סתירת זקנים בנין. איז על אחת כמה וכמה סתירה פון דעם זקן מלא רחמים. איז דאך אוודאי א בנין. אפילו ס'איז א סתירה ס'זעט דיר אויס א סתירה אבער ס'איז אוודאי א בנין. דעם מאמענט האט ער געגעבן א הייב אויף פון די אויגן, און פון דעמאלטס האט ער געהייסן דעם עולם אריבערגיין, און ער האט די גאנצע צייט געזאגט אז דער איד האט מיר מחזק געווען, נישט די אלע גרויסע, דער איד האט אים געזאגט א פשוט'ע פשט אין די גמרא, ס'איז טאקע א סתירה, וואס סתירת זקנים, ס'איז דאך א סתירה פון דעם זקן מלא רחמים, ס'איז א בנין, זעהסט נישט דא דעם בנין, אבער ס'איז א בנין, סתירת זקנים בנין. ביי יעדע מאורע, מען זאל נישט געפריווט ווערן רבותי, אבער מען דארף עס וויסן ביי יעדע זאך, נישט נאר ביי אזעלכע זאכן, יעדע זאך ס'איז פלוצלינג, ס'האט דיר אויסגעזען דער ביזנעס בויעט זיך און פלוצלינג אזא סתירה, וועסט וויסן סתירת זקנים בנין, ביי יעדע זאך, ביי יעדע זאך מען זאל נישט געפריווט ווערן, וויסן מיטן לעכטיגן אמונה.

זיך זאגט לכם ר' שטיינמעץ דער לעבט אריין אין מתימת עינים, דאס איז די ספירותדיג, אבער דאס איז ווייל איידער דער זומער, ביים זומער שטייט דאך וועגן דעם לערנט מען פרקי אבות, פארוואס לערנט מען פרקי אבות, שטייט אין ראשונים אויך, ווייל די זון הייבט אן צו פרעגלען און די בלוט הייבט אן צו קאכן זאל זיך געבן א, אויף דעם וועט מען געבן ספירת העומר, ווי האט ער געזאגט די נתיבות שלום, ער זאגט מיום הביאכם שרייבט מען את עומר התנופה, וואס הייסט תנופה?

זיך גיבן דעם עומר א תנופה, זיך גיבן א שאקל, זיך גיבן אביסעלע א שאקל, דאס איז א ספירה, זאל זיין א ספירה מיט א שאקל אביסל, איז טאקע די עצם ספירה איז טאקע דארף עס גיין מיט א שאקל, די עצם ספירה מיט א גוטן שאקל ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אין פרשת אמור, וספרתם לכם. זאגט דער אור החיים הקדוש ובדרך רמז, וואס טייטש וספרתם לכם, זאגט ער בדרך רמז, רמז באומרו וספרתם, וואס הייסט עס וספרתם? על דרך אומרם ז"ל, כי נשמות עם בני ישראל הם בבחינת הלוחות, די אלע נשמות פון אידישע קינדער זענען די לוחות, בחינת הלוחות,

אבער דאס איז נישט קיין תפילה, דאס איז א צעקה, א געשריי, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אין פרשת אין פרשת כי תבוא, ער זאגט ארמי אובד אבי מיינט דעם יצר הרע, ארמי אובד אבי, וירד מצרימה איז אראפגעגאנגען אין גוף, ויגר שם במתי מעט אין אנהייב איז ער אביסל, אבער שפעטער מען לאזט אים אריין ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ער ווערט אויף אלע, ער איז זיך מתפשט אויפן גאנצן גוף חלילה. ויגר שם במתי מעט אין אנהייב איז ער אביסל אבער שפעטער ויהי שם לגוי גדול עצום ורב וואס שטייט שפעטער ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו הערט א לשון דער אור החיים הקדוש זאגט כאן רמז שצריך האדם להתפלל לה' בכל יום שיצילהו מיצר הרע דער ונצעק אל ה' זאגט דער אור החיים הקדוש כאן רמז דא האט די תורה מרמז געווען שצריך האדם להתפלל לשם בכל יום שיצילהו מיצר הרע, דאווענען יעדן טאג צום אייבערשטן שיצילהו מיצר הרע, נעמט מען געגעבן אזא רבונו של עולם ספירה טעג זיך געבן א שאקל, ווי די מאמע מיין מאמע עליה השלום, האט געזאגט אסאך מאל אז מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט אלס אינגערמאן האט ער געדאווענט אין בית מדרש, האט ער געדאווענט מעריב, ספירה האט ער געציילט אין שטוב, ספירה האט ער געציילט אין שטוב. און זי האט געזאגט אז זי איז געגאנגען דארטן אין שטוב, זי איז געגאנגען דארטן, דארטן דער רבונו של עולם האט ער געקלאפט דארטן קאפ אין וואנט דארטן שעה'ן, זי איז צוגעגאנגען דארטן צו די וואנט יעדן נאכט נאך די ספירה געבן א קוק וואס ער האט געמאכט דארטן מיט די וואנט, וואס ער האט דארטן אנגעמאכט. איך בין נישט געקומען זאגן אז די עולם זאל ציילן ספירה אין שטוב, און נישט געזאגט געקומען זאגן אז מען זאל קלאפן קאפ אין וואנט, אבער קלאפן די הארץ אביסל א אזא רבונו של עולם, ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה, אביסל אביסל מיט עקשן.

ביים בית אברהם, פראנקריק, און עס האט געהייסן די בעסטע בחורים פון באראנאוויטש נעמט מען אריין צום בית אברהם אויף א שמועס, אויף א שמועס, ער איז דארטן געווען דערביי ביי די שמועס פון בית אברהם, בית אברהם איז געווען גאר א שארפע רבי, איינער האט נישט מהרהר בתשובה געווען ביי אים ביים קלאמקע, ווען ער איז אריין צו אים האט ער אים עס מסביר געווען אינעווענדיג, אזוי בקול חוצב להבות אש. בקיצור, זיי זענען ארויפגעגאנגען צו אים א שמועס, עס האט געהייסן ער גייט דא זאגן א שמועס, שרייבט ער דארט מען האט זיי קיין ווארט נישט געזאגט ס'איז געווען חול המועד פסח איז עס געווען חול המועד האט ער נאר אנגעהויבן צו זאגן האט ער געזאגט אזוי בחורימ'לעך איר האט אוודאי געזאגט די הגדה וואס האט איר געזאגט ביי די הגדה ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערם ועריה ער האט עס געזאגט מיט אזא טאן זאגט ער, ער האט זיי נישט פארטייטשט קיין ווארט, האט נישט א, אבער זיי האבן פארשטאנען אליין, ותרבי די חשוב'ע בחורים, ותגדלי, גייט בחינות, ותבואי בעדי עדיים, שדים, ואת ערם ועריה געבליבן די זעלבע, ואת ערם ועריה, ער שרייבט דארט מ'האט זיי איבערגעלאזט אזוי א שטיק צייט, און זיי האבן געזוכט א פענסטער ווי מ'אנטלויפט, צו א באלאטע ווי מ'באהאלט זיך, און יענע חברה שרייבט ער זענען געווארן בלאס, און ער האָט געקרעכצעװעט פֿון מאָל צו מאָל אינמיטן אַזױ אין די שטיקל צײַט, איך װײס נישט װי אַזױ מען אַנטלױפֿט. ער האָט נישט געטײַטשט קײן װאָרט, זײ האָבן נאָר אַלײן פֿאַרשטאַנען. עס איז אַריבערגעגאַנגען אַ שטיק צײַט, האָט ער געביטן דעם טאָן, האָט ממשיך געװען װײַטער אָן קײן הסבר, און האָט נישט מסביר געװען קײן װאָרט, האָט נאָר געזאָגט, װאָס איז אָבער ממשיך װײַטער, דער בעל הגדה? ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי, זאגט ער האט נישט מסביר געווען קיין ווארט האבן זיי אלע פארשטאנען אליין, אז טאמער ס'איז נאר מתבוססת בדמייך, מען קאכט נאר, ס'איז נאר א מלחמה, ער איז נישט שבוי ביי דעם יצר הרע, עס איז נאר א מתבוססת איז דעמאלטס בדמייך חיי בדמייך חיי, אז דעמאלטס דעמאלטס מיט אזא בלוט קען מען לעבן מיט אזא בלוט דארף מען לעבן. אז די תכלית אין די ימי הספירה אביסעלע דורך דעם וואס ער איז נאבק מיטן יצר, דאס ברענגט א חיות אין קדושה, מתבוססת, מתבוססת קען יעדער איינער. קומט איינער אריין צום תפארת שלמה האט אים געזאגט ער קען נישט האבן יצר הרע, האט ער זיך איז א דיפע צ א, ער קען נישט, קען זיך נישט עצה געבן מיט אים, האט ער געזאגט ס'שטייט נישט כי תצא לנצחון, ס'שטייט כי תצא למלחמה, די אייבערשטער וויל פון דיר אביסעלע מלחמה. קוקט אריין אין איגרת הקודש אין רב אין בעל התניא פרק כ ז, ער זאל זאגן ולא עוד אלא שמי שזובח יצרו לשעה קלה, שבולם פיו מלדבר דברים בטלים ווען ס'קאכט אים צו רעדן, צו ער איז פונעם הארץ גיט ער אביסעלע א בייג, אביסעלע, זאגט ער דיר ווי די שכינה הקדושה ווערט נתעלה פון דעם ביסעלע וואס דו האסט זיך געבויגן, ווי ווערט די שכינה הקדושה נתעלה, אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, פון אביסעלע, מתבוססת בדמיך, אביסעלע.

פארטיג איז א א צד פון א לעבן, מאכן א גוטן לעבן. נו אגב, ווען מען האט געזאגט דא פון פון די ספירה, מען זאגט דאך אויך דארט למנצח, רבי חיים פאלאזשי ברענגט א אינטערעסאנטע זאך, ער ברענגט אין מועד לכל חי, סימן ה אות כ א, ער ברענגט עס בשם ספר שלמי חגיגה, בשם איגרת הרמבן. א וואס? איך וויל ליינען אייך פאר זיין לשון. אז כל ימי העומר, יאמר בשעת ברכת כהנים, מזמור למנצח בנגינות בצורת מנורה, והיא סגולה נפלאה להצליח בכל מעשיו, ואינו ניזוק כל אותו היום. איך האב געזען אסאך ברענגען די זעלבע ווארט אויף גלייך נאך ברכת כהנים. גלייך, מ'זאל זאגן למנצח בנגינות גלייך נאך ברכת כהנים, ווייל ס'איז דא אזעלכע וואס שרייבן אז ביי ברכת כהנים זאל מען נישט רעדן, נאר מקבל זיין די ברכות. בקיצור, און ער איז ממשיך, ומורינו הרב חסיד שבכהונה בספר שבט מוסר, די שבט מוסר, וויאזוי ווייסט מען שבט מוסר? הביא זה בסתם, נישט אויף ימי הספירה, וכנראה דהבין דהוא לכל ימות השנה, אז די שבט מוסר לערנט אז ס'איז א גאנץ יאר אזוי. על כל פנים, די געדאנק איז, אז וואס הייסט מתבוססת? מתבוססת, מ'האט געשמועסט פריער אויף מתבוססת. מתבוססת טייטש אז יעדער מענטש האט עליות וירידות, אבער מתבוססת.

א עגל. ער האט געזען דארטן א תבנית שור א עגל. די קרני המזבח האט אויסגעזען כקרני העגל. און אהרן הכהן האט זיך דערפאר דערשראקן, וואס איז דאס? האט אים משה רבינו געזאגט למה אתה בוש לכך נבחרת לאז אפ די יצר הרע, ער וויל דיר דערמאנען די חטאים, לאז אים אפ, שיס אים ארויס. לאז אים נישט. לאז אים נישט. איז אהרן געגאנגען שטייט אין פסוק, די אכטע פסוק, ויקרב אהרן אל המזבח ווי אזוי שטייט? וישחט את העגל החטאת, זאג האק נישט קאפ אריין, ס'איז נישטא קיין עגל, איך בין א צדיק הדור, כ'האב קיינמאל נישט געזינדיגט, וישחט את העגל. טייטשט די אמרי חנוך א תלמיד פון אבני נזר, די גמרא זאגט תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד מן שמינית שבשמינית, ער דארף פאר א שמינית, מיט די וואס א יעדער תלמיד חכם דארף געדענקען די אכטע פסוק אין פרשת שמיני, דאס איז אכטע פסוק וישחט את העגל, ער וויל די ווילסט עפענען א גמרא ווילסט זיך נעמען דאווענען דערמאנט ער דיך אה ביסט דאך א חוטא זאג האקט נישט די קאפ אריין כ'האב קיינמאל גארנישט געזינדיגט כ'בין א נייע מענטש, וישחט את העגל, וישחט ויקרב אהרן למזבח, וישחט את העגל, דאס פארגעסן און ער שעכט אים אפ, ער וויל דיר דערמאנען יעצט עבירות, זאג איך האב קיינמאל גארנישט געזינדיגט כ'בין א צדיק הדור.

איך ווינטש דא דער עולם פון ווי ער איז געקומען ווינטש איך דער עולם צוזאמען ביי הלל אבער אבער על כל פנים אבער דער לימוד וואס ער וויאל פאר אונז צו זאל מען וויסן אדרבה וישחט את העגל החטאת צו דעם חברה מאן צו וויסן הוי ערום ביראה צו דעם חברה מאן צו וויסן אווי ארם בירא. בפרט רבותי, געפינען מיר זיך יעצט אין זמנים, זיי ברענגען א, דער רמב ן זאגט אין פרשת אמור, אויפן פסוק וספרתם לכם, וספרתם לכם, ספירת העומר, זאגט דער רמב ן, אז די הימים הספורים שבינתיים,

אבער איך האב געעפנט א שלחן ערוך אין תפ ג, אין תפ ג שטייט אז מען זאל נישט מאכן קיין חתונות, שטייט נישט אלס חול המועד, דא שטייט אין תפ ג פארוואס מאכט מען נישט קיין חתונה אלס הלכות אבילות, ווייל מתו תלמידי רבי עקיבא? איך פרעג דיר הייליגער ראשון איי וואס איז דאס חול המועד צי אבילות? אין רמב ן שטייט אז ס'איז חול המועד, חול המועד, חתונות טאר מען נישט מאכן חול המועד אויך. אבער אין שלחן ערוך שטייט אז פארוואס מאכט מען נישט קיין חתונה איז נישט אז ס'איז חול המועד, נאר פארוואס? נאר ווייל ס'איז וועגן אבילות, פרעגט ער וואס טוט זיך דאס אבילות צו חול המועד? זאגט דער רוזשינער אז דאס זאלסטו מחליט זיין, אז דו האסט זיך דערהייבן עס וויסן ס'איז טאקע ימי טהרה, זיין מתבוססת בדמיך איז חול המועד, זאלסטו מחליט זיין, ווי אזוי דאס צוגיין צו אזעלכע גרויסע טעג?

א בהמה וואס איז נפקא מינה פאר א בהמה מיט א מענטש, א בהמה האט נישט קיין שליטה אויף זיך, מען האלט וואו האט וואו האט, אבער ווען ס'קומט א שעת נסיון, די בהמה האט נישט קיין שליטה, דער מענטש איז א מענטש אז ער ווייסט זיך צו צו זיין א שליטה אויף זיך, זיין א שליטה דאס איז א מענטש, ווי דערציילט מען ביי רבי ר' יונתן אייבעשיץ, א באקאנטע מעשה, געווען אמאל א וויכוח צווישן דעם כומר, להבדיל ממיליון הבדלות מיט רבי ר' יונתן, צו מען קען מאלף זיין א בהמה צו זיין ווי א מענטש אדער נישט, צו מען קען מאלף זיין אויסלערנען א בהמה צו זיין ווי א מענטש אדער נישט, דער רבי רבי יונתן האט געזאגט אז מען קען נישט אויסלערנען קיין בהמה צו זיין א מענטש, און די כומרים האבן געזאגט אז מען קען יא, ס'איז געווען א וויכוח, ס'איז געווען א טאג וואס מען האט דעמאלטס קובע געווען אין דעם טאג דארף מען דארף מען דארף יעדער איינער אויפווייזן זיין שיטה, אויפווייזן זיין שיטה. און מה עשה הקדוש ברוך הוא? ס'איז געווען א צוויי טעג פאר דעם, באקאנטע מעשה, צוויי טעג פאר ווען, פארן באשטימטן טאג וואס מ'דארף אויפווייזן די שיטה, איז א עפעס א מייזעלע, א עכבר, האט זיך אריינגעכאפט אין טאביק פישקע פון רבי ר' יונתן, און האט געעפנט דעם טאביק פישקע, איז געווען אינמיטן לערנען, נישט געמערקט, האט זיך א מייזעלע דארטן אריינגעכאפט, אין טאביק פישקע. און ווען דער רבי רבי יונתן איז געגאנגען דארטן איז געווען דארטן מ'האט געדארפט דער וויכוח פון די כומרים מיטן מיטן רבי רבי יונתן איז איז זיי האבן דארטן צוגעגרייט זיי האבן דאך געוואלט באווייזן אז בהמות קען מען יא מאלף זיין ווי א מענטש זיי צוגעגרייט ווער איז געווען די מלצרים די וואס האבן צוגעגעבן די עסן ווער איז געווען קעצעלעך קעצעלעך מיט שירצלעך אנגעטון און זענען געווען געשטאנען אויף די הינטערשטע פיס. און די פאדערשטע פיס וואס דאס איז די הענט און אויף דעם האבן זיי געהאלטן די טעץ מיט די עסן, און אזוי צוגעגעבן די עסן מיט די פאדערשטע פיס, צוגעגעבן די טעץ מיט די עסן, מיט א דרך ארץ, א מפליא פליאה, טששש, און מען האט געזען ממש ווי ס'זעט קוקט אויס ווי זיי זענען גערעכט, הא? אז מען קען מאלף זיין ווי א מענטש, ווי קעצעלעך. אינמיטן האט דער רבי ר' יונתן זיך געעפנט דעם פישקע טאביק אזוי, סתם געגעבן א מאך אויף, דעם האט געגעבן א קריך ארויס דעם מייז פון דארטן, און ווי דער מייז איז געקראכן אויף דער ערד, האבן גלייך די קעצעלעך דארטן געטראפן דעם זייער שונא דעם מייז, האבן זיי אלע אראפגעשמיצט די טעץ, די כלים צובראכן, די עסן צושאסן, און זיי האבן אנגעהויבן נאכלויפן דעם מייז, אנגעהויבן נאכלויפן דעם מייז, און דעמאלטס האט מען געזען אז מען קען זיי נישט מאלף זיין ווי א מענטש, מען קען זיי נישט מאלף זיין צו זיין א מענטש. דעמאלט איז מען שוין געלאפן אויף פיר נאכן מייז האט מען געטייטשט אז די גמרא זאגט אין עירובין ס"ה זאגט די גמרא האדם ניכר בכוסו בכיסו בכעסו די פשוט'ע פשט איז פשוט אז דעמאלט איז די בחינה פונעם מענטשן אויף זיין מהות ווען ער איז אין כעס צו ער איז צעווילדעוועט צו בכיסו און ער קען שוין נאכדעם האט מען געטייטשט וואס טייטשט אדם ניכר אז דו ווילסט וויסן צו ער איז א אדם צו א בהמה ווייסט ווען ער איז א צו ער איז א מאולפת צו א בהמה מאולפת די קאץ האט זיך אויך געפירט פונקט ווי א מענטש אבער ווען איז ווען האט מען געזען אז ס'איז א קאץ ווען ווען די מייזל איז ארויס געקראכן יעדער איינער האט ביי זיך עפעס א מייזל אין הארץ וואס זי קריכט צו בכוסו בכיסו בכעסו דעמאלטס גייט ארויס די מייז דער עכבר און דעמאלטס איז ער ניכר צו ער איז א אדם צו א בהמה מאולפת ווייל טאמער ווער עס איז דעמאלטס צעווילדעוועט פונקט ווי די קאץ אראפ געווארפן אלע טעץ און נאכגעלאפן די מייז און קאמאנדעוועט ארום איז ער א בהמה מאולפת ער איז נישט קיין מענטש בכלל. אדם ניכר, וואס מיינט איז ער ניכר אז ער איז א אדם, אז ער איז א מענטש, ער איז נישט א בהמה מאולפת, בכוסו בכיסו בכעסו, ווען דער מייז ביי אים קאמאנדעוועט. מען האט צוביסלעך צו זאגן אז דאס איז דאך די טעג פון לטהרנו ולקדשנו, ווען ווען בין אדם למקום בין אדם לבריות, ווען ס'קאמאנדעוועט עפעס א מייזעלע דארט, ווען ס'קאמאנדעוועט די מייזעלע, דעמאלט איז אדם ניכר. אדם! איז געווען דארטן רבי שלום שוואדראן, געווען משגיח אין עפעס א ישיבה. ווי זאגט עפעס א בחור איז אים געקומען בעטן רשות צו גיין אויף א פלאץ וואס ער האט געוויסט אז אזוי נישט גוט פאר אים דארטן צו גיין ס'איז אזוי נישט גוט און האט אים געמוטשעט ער וויל דארטן גיין האט רבי שלום אים געזאגט כ'וועל לאזן גיין ווי דו ווילסט נאר מיט איין תנאי וועסט מיר ענטפערן אויף איין שאלה וואס איז בעסער צו זיין א בהמה צו א מענטש ענטפערסט מיר אויף די שאלה גיי ווי דו ווילסט האט אים געענטפערט וואס הייסט אוודאי בעסער צו זיין א מענטש פרעגט אים וואס איז בעסער צו זיין א מענטש וואס איז דער בחור האט געזאגט, וואס הייסט? ענטפערט אים דער בחור, א בחור האט חברים, קינדער, שפעטער תלמידים, מיט אייניקלעך, א לעבן, א קאץ וואס איז א לעבן, א בהמה וואס איז א לעבן. האט רבי שלום אנגעהויבן צו מסביר זיין במתק לשונו, הער זיך איין, א בחור, גיב א קוק, דו קראצט זיך מיט משגיח, דא מיט דיין מאמע, דא מיט חברים, ס'איז כל ימיו מכאובים, וואס מיינט, מ'האט חתונה, דא איז שלום בית, דא האסטו דאגות פרנסה, דאגות פרנסה, דא דאגות חתונה מאכן קינדער, דא אימת מחלות לא עלינו, אימת מוות לא עלינו, ס'איז נישט קיין רואיגע זאך כל ימיו מכאובים, די קאץ האט נישט געדאגה'ט, די קאץ האט אמאל געגאנגען צו א דאקטאר? די קאץ האט אמאל א טאבלעט גענומען? מ'האט אים עס אזוי מצייר געווען במתק לשונו, ביז דער בחור האט אנגעהויבן צו וויינען איז טאקע א שאד איך בין נישט קיין בהמה, א שאד איך בין נישט, האט ער אים געזאגט דו דארפסט נישט וויינען, דו ביסט א בהמה.

אז דער אז דער אז אז אז אז ביי די עומר קומט פון שעורים ס'איז מאכל בהמה און שתי הלחם פון חיטה מאכל אדם על ידי תיקון עס זאל ווערן פון א בהמה צו א מענטש איז יעדן טאג נאך א דווקא נאך א מדריגה פון א בהמה צו א מענטש פון א בהמה צו א מענטש ווייסט איינער האט אמאל געפרעגט זיין רבי'ן אז מען מאכט אינדערפרי שלא עשני גוי שלא עשני עבד פארוואס מאכט מען נישט אויך שלא עשני בהמה האט אים דער רבי געענטפערט מיט חשש ברכה לבטלה. אז ער האט א מורא דו טוסט וואס דו ווילסט, פא, און דו זאגסט שלא עשני בהמה, און דו זאגסט שלא עשני בהמה. ווי האט איר געזען דארט ניין א שוחט האט דארט געשחטן יענע איך בין יענע אין גאט דער שוחט ער שחט נא ביים האט אים גענטפערט לסמד על דם רעך האט אים אבי א איד דערהייבט זיך, די טעג איז זיך צו דערהייבן, דער שינאווער רב זאגן זיי, ווען ס'איז ארויסגעקומען די באנען, ביז דעמאלטס האט מען געריטן אויף פערדן, אויף אייזלען, און נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו, געווארן א באן, האט דער שינאווער רב דעמאלטס געזאגט, איך ווייס וואס די נפקא מינה איז, ווייל ביז דעמאלטס האט מען געריטן אויף א אייזל, פארוואס? ווייל די מענטש האט געהאט אויף זיך א שליטה, די בהמה האט נישט קיין שליטה, האט די מענטש געקענט רייטן אויפן אייזל, ווייל ער איז געווען חשוב'ער פונעם אייזל. אבער היינט אז ער איז נישט חשוב'ער פון דעם אייזל, ער האט אויך נישט, איז די וועלט מען קען נאר אויף א דומם רייטן, נישט אויף, נישט אויף קיין אייזל. היינטיגע טעג, וואס יעדן טאג גייט מען ארויף מדריגה למדריגה, אויף דעם איז דאך די ספירה טעג. אויף דעם איז די ספירה טעג. ווי זאגט דער דער חידושי הרי"ם זאגט וואס מ'ציי וואס מ'ציילט יעדן יעדן נאכט ציילט מען איך בין היינט ארויף געגאנגען מיט נאך א דרגה פון א בהמה צו א מענטש דאס איז די ספירה גיי ארויף יעדן טאג מיט א מיט דרגה לדרגה ביז ער קומט אן צום גרויסן צום מעמד הנבחר פון מתן תורה אבער דאס דארפסט דאך א דארפסטו וויסן א יום טוב אינמיטן חולו של מועד אפילו חולו של מועד זיך דערהייבן נישט ווי האט יענער געזאגט ס'איז געווען צוויי צוויי צוויי חברים אחד חכם ואחד טיפש איינער איז געפארן אויף סין און געמאכט ביזנעס ער איז געווען אין סין און געמאכט ביזנעס ער האט געברענגט סחורה פארקויפט געקויפט פארקויפט און אזוי האט ער געמאכט געלט געקויפט סחורה און פארקויפט דא געקויפט דארטן פאר ביליג דא פארקויפט פאר טייער געמאכט געלט האט ער געהאט א חבר א טיפש'ל וואס דער טיפש'ל האט אים געזאגט דו שפילסט א שטיק כאילו דו מאכסט געלט נעמסט געלט און קויפסט און פארקויפסט בלייבסט ווייטער מיט די זעלבע געלט מאכסט גארנישט דו מאכסט גארנישט סתם מאכסט א שטיק כאילו פארסט דארטן פארסט דארטן מאן קען פארסט אהין און קומסט צוריק קויפסט פארקויפסט נעמסט געלט און קויפסט און פארקויפסט בלייבסט מיט די זעלבע געלט מאכסט גארנישט האט אים דער חבר געזאגט וואס רעדסטו אזוי איך נעם געלט איך קויף דארטן פאר ביליג איך קום דא צוריק איך פארקויף עס פאר טייער און אזוי מאך איך רווחים איך מאך געלט פרעגט אים דער טיפש'ל נו ניין וואס ווילסטו מיר זאגן די הוצאות הדרך קאסט נישט קיין געלט און די האטעלן דארטן קאסט נישט קיין געלט? אלץ קאסט דאך געלט, איז וויאזוי מאכסטו רווחים? האט ער אים גענומען און האט אים אוועקגעזעצט אויף א צעטל, האט אים אויפגעשריבן, דו זעסט, די סחורה איך קויף אין סין קאסט אזויפיל און אזויפיל, כך וכך. די הוצאות הדרך, הוצאות הנסיעה, כך וכך. די האטעל, כך וכך. שפעטער אין די אנדערע זייט שרייבט ער אים די הכנסות. די הכנסות, איך האב עס פארקויפט פאר אזויפיל און אזויפיל, יעצט נעם אראפ. די הוצאות פון די הכנסות בלייבט אונטערן שטרעכל, זעסט דאס איז די רווחים נעטא, ס'איז ריין רווחים, דא אונטערן שטרעכל זעסט אפאר טויזנט דאלער דאס איז דאס איז ריין רווחים, און דער חבר איז מסביר די עיקר וואס שטייט דא אונטערן שטרעכל, זעסט אונטער דעם שטרעכעלע דאס איז די עיקר, זאגט אים דער טיפש אה די עיקר וואס שטייט אונטערן שטרעכל וואס דארפסטו פארן ביז צינוב אזוי ארבעטן שווער אפלאזן א שטוב מיט קינדער. קענסטו דא נעמען דעם פעדער און דא שרייבן אנשטאט דרײַ טויזנט שרייב צען טויזנט דאלער און געענדיגט. שרייב דא פאר נולן. ס'איז נאריש, הא? ס'איז די זעלבע זאך, זאגט ער יעדן נאכט איז תכלית מ'האט געזאגט אז דאס טאג זאל זיך דערהייבן פון א ביי עמיצער מענטש יעדן טאג מיט נאך א מדריגה, עס זאל ביינאכט קענען שרייען היום כך וכך לעומר, אבער א גאנצן טאג קען מען דער וויסטיסטע, און קומט ביינאכט שרייבט ער היום כך וכך לעומר, וואס האסטו געזאגט היום כך פונקט ווי יענער זאגט, אונטערן שטרעכל משנה געווען דעם נומער. משנה זיין אונטערן שטרעכל, די עס ווענדט זיך דאך נישט נאר אונטערן שטרעכל משנה זיין דעם נומער, נאר די געדאנק איז אז דאס די גאנצע התנהגות פון די טעג זאל זיין כחולו של מועד, זאל זיין זאל זיין זאל זיין מיט א דערהויבנקייט. די מהרל ברענגט, די מהרל זאגט אין אז ס'איז דא א משנה אין עדיות פרק ב' משנה י', משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודש.

די ימי טהרה. די ימי טהרה איז צוויי זאכן, ווי מ'האט געשמועסט די טעג איז העכערע טעג, העכערע טעג דער רמבן זאגט הימים הספורים שבינתיים כחולו של מועד, און ס'איז דא די ספירה אליין וואס דער אור החיים הקדוש זאגט, וספרתם, ביי די ספירה אז ווען א מענטש זינדיגט ווערט ער טונקל, וספרתם לשון ספיר אז ס'ווערט צוריק לעכטיג, ביי די ספירה מאכט ער עס צוריק לעכטיג זאגט דער אור החיים הקדוש.

דעמאלטס האט דער עכביש אויפגעהויבן און ער האט געמאכט א סיום אויף דעם זבוב, ער געמאכט האט אים געענדיגט. האט געזאגט ר' מענדל, אז שטייט דאך אז אין יעדע זאך דארף מען דאך לערנען אויף רוחניות, האט ער געזאגט דאס האט מיך אויסגעלערנט אויף רוחניות אזוי, דער עכביש דאס איז די יצר הרע, וואס ער דער שפין דאס איז די יצר הרע, וואס ער מאכט אסאך מאל א רשת, ער וויל אריינכאפן א אינגערמאנטשיק דארטן, ער וויל אריינכאפן א אינגערמאנטשיק, און אסאך מאל פאלט דארטן אריין א אינגערמאנטשיק.

ווי רבי ארי' שעכטער דערציילט, און נאך אינמיטן יאר פון דעם, געווען א גרויסע מחזיר בתשובה א גרויסע, האט ער דערציילט רבי ארי' שעכטער זכרונו לברכה, אז ער איז געגאנגען אמאל דא צום חזון איש, האט געקלאפט אין טיר איז געווען פארמאכט, די טיר איז געווען פארמאכט, איז ער געגאנגען פונעם באלקאן, און האט געזען פונעם באלקאן, האט ער געזען די חזון איש ליגט אזוי אין בעט, ער לערנט אזוי, ער ליגט אזוי אין בעט, און די חזון איש האט אים געזען, האט די חזון איש אים מרמז געווען ער זאל ארויף גיין דורכן באלקאן, ער זאל ארויף גיין פון באלקאן. ער איז ארויף געגאנגען דארטן איז געווען א גדר, מען רופט עס א גדר תיל, תיל, פון קוצים אדער וואס שטעכט, און רבי ארי' האט געזאגט ער האט געפרואווט ארויף צו טאנצן, האט זיך די בגד געגעבן א כאפ אריין אינעם שטאך, אינעם קוץ, האט ער געמוזט צוריק אראפ גיין, נאכאמאל געטאנצן, נאכאמאל אריין געכאפט א שטאך מיטן בגד, צוריק אראפ געגאנגען, נאכאמאל געטאנצן, נאכאמאל געכאפט א שטאך, צוריק אראפ געגאנגען, נאכאמאל אזוי אפאר מאל ביז ער איז ארויף געגאנגען אינעווייניג,

בשעה שאמר להם משה, ווען משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אמרו לו ישראל, משה רבינו, אימתי עבודה זו? ווען גייט זיין תעבדון את האלוקים על ההר הזה אין הר סיני? אמר להם, משה רבינו האט זיי געזאגט, לסוף חמישים יום, סוף פופציג טעג, והיו מונין כל אחד לעצמו, יעדער איינער האט אנגעהויבן צו ציילן ווען ס'גייט זיין, ומכאן קבעו חכמים לספירת העומר, אזוי זאגט דער ר"ן, מכאן קבעו.

יא מאך זיך א קדוש. זאג נישט אה איך בין נישט דארט און איך בין נישט גערעכט. ניין מאך זיך א קדוש, טוה אויס די ברילן אין די גאס און מאך זיך פאר א קדוש. אפילו כ'בין נישט קיין קדוש. די בית אברהם זאגט והתקדשתם, וואס הייסט והתקדשתם והייתם קדושים? זאגט ער ביז ער ווערט א שיכור. ער טרינקט א גלעזל, א בראנפן גלעזל, א גלעזל בראנפן. און ער טרינקט נאך איינס.

בכל אופן, וויסן אז ס'איז דערהויבענע טעג, דערהויבענע טעג, דער חיד"א ברענגט א רבינו אפרים, אויפן פסוק ועשית לולאות חמשים, לולאות חמשים, זאגט ער, דאס איז דאך געווען קרסי זהב וואס האט מחבר געווען די לולאות, זאגט ער, וואס טייטש לולאות חמשים? זאגט ער, דאס איז פונקט ווי די לולאות האבן מחבר געווען, זאגט ער, די חמשים דאס גייט אויף די פופציג ספירה טעג, זאגט ער, פונקט ווי דאס די לולאות האט מחבר געווען די יריעות המשכן, כך הימים האלה מחברים את ישראל לאביהם שבשמים. די טעג, די פופציג טעג, זאגט רבינו אפרים פון רבותינו הראשונים, אז פונקט ווי די לולאות דאס האט מחבר געווען די יריעות המשכן, זאגט ער דאס איז חמישים לולאות, וואס איז חמישים לולאות? אז דאס איז די טעג וואס איז מחבר אידן צו אביהם שבשמים, די טעג, דערהויבענע טעג. דאס פאר סעמעס ברענגט א זוהר הקדוש ער ברענגט עס אין ער ברענגט ער ברענגט עס פרשת החודש תפלה ש לט ט ברענגט א מוראדיגע זוהר הקדוש א מאן דנותר אנע יומא מפסח עד עשרת ווער ס'איט די טעג פון פסח בשביעות עין צריך לבוא במשפט בתשרי דארף נישט אריין גיין משפט חודש תשרי נאר שנה יום כיפור ווער ס'איט די טעג מפסח עד עשרת עין צריך ס'איז א זוהר הקדוש אין פרשת תצוה דף קפ ג מאן דנותר אנע יומא מפסח עד עשרת דערהויבענע טעג ריינע טעג ווי דער אמרי אמת ברענגט פון ארי הקדוש אז די זמן פון גידול פון די פירות איז דאך אין די טעג, ס'געווען אביב, ניסן, און יעצט קומט קציר, שבועות, און אין די צייט וואקסט די פירות, סאו אזוי איז די גידול הנפש פון יעדע נפש'ל וואקסט אין די טעג, און דער שפת אמת זאגט, חיים כל השנה תלוי באלה הימים, אין די ספירה טעג. הימים האלה, שטייט אין הייליגן רש"ש, כי פסח וימים האלה הם שורש לכל ימות השנה, ובדרך שאדם הולך בהם, בה מוליכים אותו כל ימות השנה. נו. דארף מען בקיצור זיך געבן א שאקל, א ביסל עומר א קניפל, זיך געבן א גוטן שאקל די טעג. איז בית ה' איז ביי די מח אביסל. איז דא נאך א נקודה לאמיר נישט מאריך זיין נישט מאריך זיין אבער אין איין ווארט רבותי איז דא נאך א נקודה אוואדי איז דער שפרינגען מתבוססת בדמייך בין אדם למקום

ווי האט ער געזאגט? עס איז געווען ביים בעלזער רב זכרונו לברכה, ביים בעלזער רב זכרונו לברכה, איז געווען דארטן, אין בעלז איז דאך ידוע מנהגים איז דאך געווען פייער, מנהג איז געווען גאר שארף, מנהג, איז געווען דארט מען האט איינעם געטשעפעט, מען האט איינעם געטשעפעט שטארק, האט דער בעלזער רב גערופן דעם וואס האט געטשעפעט, דער בעלזער רב זכרונו לברכה, האט אים אפירגענומען, וואס האסטו אים געטשעפעט? האט אים אנגעהויבן צו זאגן, אה, פ, האט געמיינט ער וועט אים פארקויפן בעבעלעך, האט די בעלזער רב זכרונו לברכה אים געזאגט, איך מיין אז ווען דא וואלט געווען א מנהג נישט צו טשעפען וואלט עס נישט געשען, ווען ס'וואלט געווען א מנהג נישט צו טשעפען וואלט עס נישט געשען מיין איך. האט דער רב געזאגט דארטן, דער רב זיצט דא, האט ער געזאגט די פשט, אז דאס טייטשט מיט נישט לא נהגו כבוד זה בזה, פארוואס אין מייסד זאל מען דערהערן קומען, ווייל מ'האט נישט געמאכט קיין מנהג פון כבוד זה בזה. וואס מ'האט נישט געמאכט קיין מנהג, די מנהג אין די טעג דארף זיין מנהג פון כבוד זה בזה, א מנהג מאכן פון דעם, געבן כבוד זה בזה. בני יששכר האט געזאגט אז מ"ט ימים, מ"ט איז גימטריא לב טוב, פארוואס מיינט די תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, איר ווייסט שוין די מ"ח קנינים, וואס התורה נקנית בהם, שטייט אז מ'זאל יעדן טאג לערנען איין קנין.

מיט עפעס א מיידל, און יענע מיידל איז נפגע געווארן פון דעם עד עמקי נפשו, שטארק באליידיגט געווארן, ס'האט איר שטארק בארירט, ער איז אויך געטשעפעט געווארן, ער איז אויך געטשעפעט געווארן, אבער זי האט עס בארירט געפערליך. צום סוף דבר רבי יוסף מאיר זיידל איז א חתן געווארן ביי רבי זלמן אייזנער, מאכט א חשובע שידוך, רבי זלמן אייזנער דארט אינעם פארן קריג, ש. דער רבי זלמן אייזנער האט געהאט א זון וואס הייסט א שוואגער פון רבי יוסף מאיר,

ער איז געווען א בית ישראל'דיגער מענטש זעהר א פרומער א הערליכער מען איז ארויף געגאנגען דארטן איבערבעטן ער האט זיך אוועק געשטעלט ביי די טיר און זי געשטאנען ביי אנדערע זייט ביי די פענסטער און האט איר געשריגן סליחה און מחילה האט זי אים ארויס געשריגן מחול לך מחול לך מחול לך האט מען געזאגט זיין איידעם זיין איידעם האט עס דערציילט ער געזאגט הרב יוסף מאיר האט אים דערציילט די מעשה האט ער מיר געזאגט אזוי זאג וואס דו ווילסט איך ווייס נישט נײַן חדשים נאכדעם האב איך געהאט א אינגל. זאג וואס דו ווילסט, איך ווייס נישט. נײַן חדשים נאכדעם האב איך געהאט א אינגל. איך בין שולדיג אין דעם? איך בין שולדיג? איך וויל ארויסברענגען פשוט, נישטא א טינא בלב. די טעג לא נהגו כבוד זה בזה, מאכן פון דעם א מנהג. אוועקנעמען אלע טינא בלב, און א מנהג געבן יענעם א גוט ווארט, זאגן יענעם א גוט ווארט.

זי מאכט נאר עם חברותיה, דאס איז עוף טמא. דא אמאל עניי עירך קודמין, אבער דארטן נישט די קודמין, זי עושה חסד עם חברותיה, עס איז נישטא עפעס אנדערש, דאס איז עוף טמא. געדענק פני מנחם האט געזאגט עושה חסד, חסד ווערט אנגערופן אסאך מאל חסד מלשון חרפה ובושה, יא חסד רש"י דארט.

פארקערט, ווען ס'איז אלסדינג מיט א עניוות און שפלות רוח, ווי דא זאגט רבי יעקב אבוחצירא, וואס די וואך שטייט ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, די וואכעדיגע סדרה, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, אין מסכת סופרים פרק ט' הלכה ב' שטייט אז דרוש בסוף השיטה, דרוש דארף מען שרייבן סוף שורה, און דרש. איז אנהייב שורה בתחילת השיטה, דרוש בסוף השיטה און דרש בראש השיטה, אנהייב שורה זאגט ער דרוש, איינער וואס האלט זיך א ראש, האלט זיך א גאנצע מר א ראש, ער איז בסוף השיטה, אים מאכט מען קליין, דרש, איינער וואס האלט זיך פאר א רש, ער וועט זיין בראש השיטה, ווייל איינער וואס האלט זיך קליין, הקדוש ברוך הוא מגביה, מגביה עצמו, משפיל אים. אזוי זאגט דאך זוהר הקדוש הכי פתח רב מתיבתא, זאגט ער מאן דאיהו זעיר איהו רב און דאיהו רב איהו זעיר, ווער ס'האלט זיך קליין, ער איז דער סוף השיטה, אים מאכט מען גרויס. נהגו כבוד זה בזה. כבוד איז גאר א חשוב'ע זאך, מען דארף עס געבן פאר א צווייטן. פאר א צווייטן צו געבן, וויסן אז ס'איז א גאר גאר א וויכטיגע, א גרויסע זאך, דא קונה עולמו בשעה אחת, ווי האט מען געשמועסט, דער בית יוסף ברענגט אין דרשות מהרי"ק, בית יוסף דער מחבר, די שלחן ערוך, עס שטייט ביי עמוני ומואבי שטייט לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם, פארוואס? על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים. אבער, זאגט ער, וואס איז געווען די פראבלעם? אידן האבן געהאט מן און מ'האט געהאט באר, וואס הייסט על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים? מ'האט געהאט מן און מ'האט געהאט באר, וואס הייסט על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים? זאגט דער בית יוסף, די מחבר, זאגט אז דבר אין תורה מיינט רעדן, שטייט וזה דבר השמיטה, וואס זאגט די משנה אין סוף שביעית? וזה דבר השמיטה, אז איינער גיבט צוריק יענעם א חוב אין שמיטה, דארף ער אים זאגן דבר, דארף מען זאגן משמטני. וזה דבר הרוצח וואס דרש'נט די משנה אז ס'קומט אריין א רוצח מ'וויל אים מכבד זיין אין בית מדרש דארף ער זאגן רוצח אני דבר הייסט רעדן זאגט די מחבר על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים האסט געזעהן א צובראכענע פאלק א צובראכן איד פארוואס האסטו נישט געזאגט א גוט ווארט פארוואס האסטו אים נישט מחזק געווען מיט א גוט ווארט וועגן דעם לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם טאר מען זיך מיט אים נישט משדך זיין קען נישט זאגן קיין כבוד זה בזה קענסטו נישט זאגן א גוט ווארט פארוואס קענסטו נישט זאגן א גוט ווארט טאר מען זיך מיט אזא איינעם נישט משדך זיין. זאגט די תורה, טאר זיך מיט אזא איינעם נישט משדך זיין. על דבר, איר ווייסט די באקאנטע זוהר הקדוש אין פרשת מצורע, אז די צוויי ציפורים, אויף וואס איז געווען איין ציפור איז געווען אויף לשון הרע, וואס איז די צווייטע ציפור? ווייל כשם דער זוהר הקדוש כשם דעונשא דבר נש על מילי בישא דמליל אויף לשון הרע, אזוי איז די צווייטע ציפור די זעלבע עונש כך עונשא דבר נש על מילי טבא דיכול למללא לחבירו ולא מליל לו, געקענט זאגן א גוט ווארט נישט געזאגט אויף דעם איז די צווייטע ציפור. ניין, ער האט מורא, איך האב מורא איך וועל זאגן א גוט ווארט, איך האב מורא ס'קען ארויסקומען פון אים א מכשול אפשר וועט ער צוקומען לידי גאווה, איך דארף איבערפרעגן א רב, און ביז ער טרעפט נישט דעם רב גייט ער לחומרא, טא יעצט נישט אויפוועקן דעם רב, איך ווייס נישט. מיט דעם שטייט רבי שיעלע בעלזער זאגט די צוויי ציפורים איז געווען איינער א שחיטה איינער א משולחת יא די שחיטה קעגן די לשון הרע די משולחת די לעבעדיגע האט מען דאך אוועק געשיקט די משולחת איז געווען קעגן די גוט ווארט וואס איך דארף זאגן האסט נישט געזאגט די גמרא זאגט אז די משולחת ווער ס'טרעפט עס מעג עס עסן מעג וואס איז וואס איז די ראיה מעג עס עסן ווייל די גמרא זאגט ווייל דער וואס האט עס געטראפן ער וועט דאך נישט וויסן אז ס'איז א משולחת

איז לאחר שמת ער איז אריבער צער מיתה, נאך וואס נידון בחיבוט הקבר צער חיבוט הקבר, און נאך עונשו של גיהנם, זאגט ער ווייל שהמיתה והעונשין מכפרין ממילא איז ער געווארן א בן עולם הבא, זאגט ער אך זה, דער מענטש הוא בן עולם הבא כמו שהוא חי, ער גייט נישט אריבער קיין צער מיתה, מיתה יא אן קיין צער, נישט קיין צער מיתה, נישט קיין חיבוט הקבר, נישט קיין עונשו של גיהנום, גארנישט, גלייך כמו שהוא חי פון גיין א פלאץ אין גן עדן, ווייסט ווער? מבדחינן עציבי זאגט יענעם א גוט ווארט, און משמח צובראכן. וואס דאס הייסט. ממילא וויסן כבוד זה בזה, וויסן אז כבוד איז זייער א חיים של עושר וכבוד, געבן פאר יענעם כבוד.